בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף מ ו, הייבן מיר אן דף מ ו עמוד א', אויבן, אמר ר' יעקב בן אידא אמר ר' יהושע בן לוי, איז אזוי, נעכטן האמיר געזען די מחלוקת פון ר' יוחנן בן נורי און די חכמים, לגבי צוויי זאכן, די ערשטע זאך וואס דאס האמיר בעצם געזען די ארגינעלע מחלוקת, די מחלוקת אין די משנה, צו איינער וואס שלאפט, בשעת די צייט וואס מ'דארף קונה שביתה זיין, ער שלאפט בין השמשות, איז געווען א שאלה צו ער איז קונה שביתה צו נישט, ווייל ער האט דאך נישט בדעת צו קונה שביתה זיין, איז רבי יוחנן בן נורי האט געזאגט ער איז אטאמאטיש קונה שביתה במילא האט ער צוויי טויזנט אמות צו אלע וועגן, און די חכמים זאגן ניין, ער האט נישט קונה שביתה געווען בכלל נישט, און פארדעם האט ער נאר ד' אמות. חוץ פון דעם האמיר געזען די גמרא, אז די מחלוקת איז אויך תלוי אין א צווייטע מחלוקת, צו חפצי הפקר זענען קונה שביתה צו נישט, אז רבי יוחנן בן נורי האלט אז יא, און די חכמים האלטן אז נישט, זאגט יעצט די גמרא, אמר רבי יעקב בר אידא אמר רבי יהושע בן לוי, הלכה כרבי יוחנן בן נורי, די הלכה איז ווי רבי יוחנן בן נורי, אז וואס, אז טאמער איינער שלאפט, איז ער קונה שביתה. אמר ליה רבי זירא לרבי יעקב בר אידא, האט רבי זירא געזאגט צו רבי יעקב בר אידא, דאס וואס דו זאגסט דא נאך פון רבי יהושע בן לוי, איז בפירוש שמיע לך, או מכללא שמיע לך, האסט עס בפירוש געהערט פון אים, אדער האסט געהערט עפעס א צווייטע זאך וואס פון דעם האסטו מדייק געווען אזוי? אמר ליה, האט רבי יעקב בר אידא געענטפערט, בפירוש שמיע לי, איך האב עס בפירוש געהערט. פרעגט די גמרא יעצט מאי כללא, וואס טייטש, וואס איז דער פלאץ וואס פון דארט קען מען בעצם אויך מדייק זיין אז רבי יהושע בן לוי האט געהאלטן אז די הלכה איז ווי רבי יוחנן בן נרי? זאגט די גמרא, דאמר רבי יהושע בן לוי, ווייל רבי יהושע בן לוי האט געזאגט אויף א צווייטע פלאץ, הלכה כדברי המיקל בעירוב, אז ביי עירוב, סיי ביי עירובי תחומין, סיי ביי עירובי חצירות, איז אלעמאל וואו עס איז דא א מחלוקת, איז די הלכה ווי די דברי המיקל, און במילא, רבי יוחנן בן נורי, וואס איז מיקל דא? ווייל די חכמים זאגן מען קען דאך נאר גיין ד' אמות, רבי יוחנן בן נורי האלט אז מען שלאפט קען מען גיין צוויי טויזנט אמות, רבי יוחנן בן נורי איז מיקל, איז ווייס איך אליין אז די הלכה איז ווי רבי יוחנן בן נורי, ממילא וואלט איך נישט געדארפט בפירוש הערן, נאר מכללא וואלט מען עס אויך געקענט ארויסדרינגען. פרעגט די גמרא אויב אזוי ותרתי למה לי, פארוואס טאקע האט רבי יהושע בן לוי געדארפט זאגן ביידע זאכן, סיי אז די הלכה איז ווי רבי יוחנן בן נורי, און סיי אז הלכה כדברי המיקל בעירוב, איינס וואלט גענוג געווען? זאגט די גמרא אמר רבי זירא, האט רבי זירא געענטפערט צריכא, מען דארף האבן ביידע, ווייל דאי אשמעינן הלכה כרבי יוחנן בן נורי, הוה אמינא בין לקולא בין לחומרא. טאמער וואלט געזאגט אז די הלכה איז ווי רבי יוחנן בן נורי, וואלט איך געזאגט דאס איז סיי לקולא און סיי לחומרא, וואס טייטש סיי לקולא סיי לחומרא? ווייל בעצם ביי א מענטש וואס שלאפט און מען זאגט אז ער איז קונה שביתה דארט איז טאקע א קולא ווייל דארט קען ער גיין צוויי טויזנט אמות אבער ביי חפצי הפקר האבן מיר נעכטן שוין אויסגעשמועסט אז טאמער חפצי הפקר זענען קונה שביתה איז עס גאר א חומרא ווייל נאכדעם קען מען נאר די חפצי הפקר רוקן צוויי טויזנט אמות פון די פלאץ ווי די חפצי הפקר איז געווען מה שאין כן טאמער מען זאגט חפצי הפקר זענען נישט קונה שביתה דעמאלטס אטאמאטיש דער מענטש וואס נעמט עס קריגט די חפצי הפקר זיין קנין שביתה, וואס דעמאלטס קומט אויס א קולא, וואס טייטש, ביי די מחלוקת פון חפצי הפקר זענען די חכמים די וואס איז מיקל, און במילא, טאמער רבי יהושע בן לוי וואלט פשוט געזאגט די הלכה איז ווי ר' יוחנן בן נורי וואלט איך געזאגט ביי ביידע פלעצער איז די הלכה ווי ר' יוחנן בן נורי, סיי ביי א מענטש וואס שלאפט איז די הלכה ווי אים לקולא אז ער האט צוויי טויזנט אמות, און סיי ביי חפצי הפקר איז די הלכה ווי אים אז ס'איז קונה שביתה, פארדעם, קא משמע לן, פאר דעם האט ר' שיע בן לוי אויך געזאגט הלכה כדברי המיקל בעירוב, אז די הלכה איז ווי די דברי המיקל ביי אלע עניני עירוב, ווייס איך שוין פון דעם אז טאקע ביי א מענטש וואס שלאפט, דארט איז די הלכה ווי רבי יוחנן בן נורי, אבער ביי חפצי הפקר איז דארט פארקערט די הלכה ווי די חכמים, אז ס'איז אינגאנצן נישט קונה שביתה, און יעדער מענטש וואס נעמט עס קען עס אריינטראגן צו זיין פלאץ ווי ער האט קונה שביתה געווען, וואס דאס איז די קולא ביי יענע מחלוקת, זאגט די גמרא אויב אזוי, ולימא הלכה כדברי המיקל בעירוב, הלכה כרבי יוחנן בן נורי למה לי, וואלט ער געקענט פשוט זאגן רב שיע בן לוי האט געדארפט זאגן אז די הלכה איז אלעמאל ווי די מיקל וואלט איך געוואוסט אז ביי א מענטש וואס שלאפט איז די הלכה ווי רבי יוחנן בן נורי, און ביי חפצי הפקר איז די הלכה ווי די חכמים, ער דארף נישט באזונדער זאגן הלכה כרבי יוחנן בן נורי, זאגט די גמרא ניין, איצטריך מען דארף עס האבן, ווייל סלקא דעתך אמינא, הני מילי יחיד במקום יחיד ורבים במקום רבים. כ'וואלט געזאגט די דין אז הלכה כדברי המיקל איז נאר ווען די צוויי בר פלוגתא'ס וואס קריגן זיך זענען גלייך, א יחיד קריגט זיך מיט א יחיד, אדער א רבים קריגט זיך מיט א רבים דעמאלט זאג איך אז די הלכה איז ווי די מיקל, אבל יחיד במקום רבים אימא לא, אבער טאמער איז דא א יחיד מיט א רבים דעמאלטס טאמער די רבים איז מחמיר און די יחיד איז מיקל זאג איך נישט הלכה כדברי המיקל נאר יחיד ורבים הלכה כרבים איז שטערקער פון הלכה כדברי המיקל, דערפאר זאגט רב שיע בן לוי אז די הלכה איז ווי רבי יוחנן בן נורי, וואס טייטש אז אפילו טאקע אז די חכמים זענען א רבים וואס קריגן זיך אויף אים, פון דעסטוועגן איז די הלכה דא כדברי המיקל אפילו ס'איז נאר א יחיד, וואס טייטש בעצם, און וועמיר זעהן דאס יעצט אין די המשך הסוגיא, ווען ס'איז דא א יחיד מיט א רבים און א מיקל און א מחמיר, איז דא א שאלה וועלכע איז שטערקער. ס'טייטש ווען די רבים איז מחמיר און די יחיד איז מיקל, טאמער מען זאגט אז מ'איז מיקל פסק'נט מען ווי א יחיד, פון די צווייטע זייט דארף מען פסק'ן ווי א רבים, ממילא אלעמאל ווענדט זיך וועלכע איז שטערקער, און דאס איז די חידוש דא פון רב שיע בן לוי אז ביי אונזער ציור איז די מיקל שטערקער אפילו איז נאר א יחיד. אמר ליה רבא לאביי, האט רבא אבער געפרעגט צו אביי, מכדי עירובין דרבנן, מה לי יחיד במקום יחיד, און מה לי יחיד במקום רבים, די גאנצע עירובין דאך א דין דרבנן, און ביי דינים דרבנן זאגט רבא איז נישט קיין נפקא מינה צו ס'איז א יחיד מיט א רבים א רבים מיט א יחיד, נאר אלעמאל איז די הלכה כדברי המיקל, וואס טייטש הלכה כדברי המיקל איז שטערקער ווי יחיד ורבים הלכה כרבים, איז אטאמאטיש וואלט איך געוואוסט אז די הלכה איז ווי רבי יוחנן בן נורי אפילו איז דא א חכמים וואס קריגן זיך אויף אים, איז ווייטער נישט דא קיין שום חידוש אין דעם וואס ר' שיע בן לוי זאגט אז די הלכה איז ווי רבי יוחנן בן נורי אפילו איז טאקע א יחיד, אבער אלעמאל ביי דרבנן'דיגע דינים זאג איך הלכה כדברי המיקל און נישט הלכה כרבים, אמר ליה רב פאפא לרבא, זאגט רב פפא צו רבא וואס עפעס? ובדרבנן לא שני לן, בין יחיד במקום יחיד ויחיד במקום רבים? איז דען אזוי אז ביי דרבנן'דיגע דינים קוק איך נישט אויף יחיד רבים נאר אלעמאל גיי איך לויטן מיקל? כ'וועל דיר א ראיה ברענגען ס'איז נישט אזוי. ווייל והתנן? מ'האבן געלערנט אין א משנה, די משנה איז דן דארט אין נידה, די דין איז א פרוי וואס זעהט א מראה ווערט טמא, זי ווערט א נידה, איז די דין מדאורייתא ברגע וואס די בלוט קומט ארויס פון איר מקור ווערט זי שוין טמא. נאר א פרוי זעהט נישט ווען בלוט קומט ארויס פון די מקור, זי זעהט נאר ווען ס'קומט ארויס פונעם גוף, די מקור איז טיפער אינעם גוף, און במילא בעצם מדאורייתא איז די דין אז די פרוי דארף זיך נוהג זיין בטומאה וואס טייטש ווען הייבט זיך אן די דיני טומאה פונעם פרוי? נאר ווען זי זעהט די בלוט וואס טייטש מ'איז נישט חושש אז אפשר איז די בלוט ארויס פונעם מקור פריערט און יעצט הערשט איז עס ארויס פונעם גוף, נאר מ'זאגט אוואדע יעצט איז עס געשעהן און במילא פון יעצט און ווייטער איז זי טמא. פון דעסט וועגן האבן די חכמים גוזר געווען אז ווען א פרוי זעהט בלוט איז פֿיר און צוואַנציק שעה למפרע בין איך מטמא אלעס וואס האט צוגערירט אלע קדשים אלע תרומות וואס האט צוגערירט פארוואס ווייל איך בין יא חושש אז אפשר שוין די בלוט ארויס פון די מקור פריער יעצט די דין איז די משנה זאגט דארט ר' לעזער אומר כל אשה שעברו עליה שלש עונות דיה שעתה טייטש די דין אז מען ווערט טמא למפרע יעדע מאל מען זעהט בלוט ווייל מען איז חושש אפשר איז עס פריערט ארויס געקומען דאס איז ביי א געהעריגע פרוי, אבער טאמער א פרוי איז אריבער דריי עונות, טייטש דריי מאל דרייסיג טאג, ניינציג טאג איז אריבער, וואס זי האט נישט געזען קיין בלוט, דעמאלטס איז דא א חזקה אז זי איז מסולקת דמים, אז זי זעט נישט קיין בלוט מער, און במילא די קומענדיגע מאל וואס זי וועט זען בלוט, דארט העב איך נישט חושש זיין אז אפשר איז עס קומען פריערט, טייטש דארט העב איך נישט צולייגן דעם מעת לעת, נאר די קומענדיגע מאל וואס זי זעט בלוט נאך דריי עונות וואס זי האט נישט געזען, עט זי נאר מטמא זיין פון ווען זי האט געזען און ווייטער, און נישט די פֿיר און צוואַנציק שעה פריער. יעצט דארט איז דא א מחלוקת, צווישן ר' לעזער און די חכמים ווען איז געזאגט געווארן די קולא פון דריי חדשים וואס א פרוי האט נישט געזען קיין בלוט? ר' לעזער האלט אז דאס איז ביי יעדע פרוי, סיי ביי א יונגע פרוי, סיי ביי א אלטע פרוי, אלעמאל זאגט מען אז דריי חדשים האסט נישט געזען קיין בלוט, דיה שעתה, פון יעצט און ווייטער די קומענדיגע מאל דו זען בלוט איז נישט דא די טומאה למפרע, די טומאת מעת לעת, מה שאין כן די חכמים דארט קריגן זיך. און זיי זאגן נאר ביי א עלטערע פרוי זאג איך די דין, ווייל א אלטע פרוי איז די דרך זאל אויפהערן צו זען בלוט און במילא דריי חדשים האט זי נישט געזען איז דא א חזקה מסולקת דמים אז זי וועט מער נישט זען, מה שאין כן ביי א יונגע פרוי איז דאס נישט דא. ותניא, מיר האבן געלערנט א ברייתא אויף די משנה, מעשה, ס'איז געווען א מעשה א יונגע פרוי וואס האט דריי חדשים נישט געזען קיין בלוט, און זי איז געקומען צו רבי פרעגן א שאלה, די קומענדיגע מאל וואס האט געזען בלוט, צו זי איז טמא למפרע צו נישט, ועשה רבי כר' לעזער, און רבי האט געפסקנט ווי ר' לעזער, טייטש רבי האט מטהר געווען אלע זאכן וואס האט צוגערירט משך די לעצטע פֿיר און צוואַנציק שעה האט רבי מטהר געווען לאחר שנזכר נאכדעם וואס רבי האט זיך דערמאנט אז ער האט נישט געטון ווי עס דארף צו זיין ער האט נישט געדארפט בעצם פסק'ן ווי ר' לעזער מ'עט זעהן וואס מיינט לאחר שנזכר נאך א מינוט אמר האט רבי געזאגט אז אפילו איך האב נישט געטון ווי עס דארף צו זיין איך האב נישט געפסק'נט ווי עס דארף צו זיין אבער כדאי ר' לעזער לסמוך עליו בשעת הדחק היות עס איז געווען א שעת הדחק עס איז געווען יענע יאר א הונגער יאר און ממילא גיין דא מטמא זיין אלעס למפרע איז א שווערע זאך און ממילא האב איך זיך סומך געווען אויף ר' לעזער און נישט געפערליך אזוי ווי כ'האב גע'פסק'נט. אבער על כל פנים זאגט די גמרא מאי לאחר שנזכר וואס האט זיך רבי דערמאנט? אילימא לאחר שנזכר דאין הלכה כר' לעזער אלא כרבנן, טאמער די הלכה איז טאקע ווי די חכמים און נישט ווי ר' לעזער, און רבי האט גע'פסק'נט ווי ר' לעזער בטעות, און שפעטער האט ער זיך דערמאנט אז ער האט גע'פסק'נט שלא כהלכה, איז בשעת הדחק היכי עביד כוותיה? וואסערע מין היתר איז דאס בשעת הדחק? טאמער די הלכה איז נישט אזוי איז דאך די הלכה נישט אזוי, אלא נאר מוז מען זאגן דלא איתמר הלכתא אז די הלכה איז נישט אויסגעפסקנט געווארן לא כרב לעזער ולא כרבנן ווי ביידע נישט, און מילא יעדער חכם דארף פסק'נען פאר זיך, און פארדעם האט רבי בעצם קודם געפסקנט ווי רב לעזער, אבער שפעטער האט ער זיך געכאפט לאחר שנזכר דלאו יחיד פליג עלי' אלא רבים פליגי עלי', שפעטער האט ער זיך געכאפט אלץ פיין וואויל, די סברה פון רב לעזער איז זייער מסתבר, אבער א יחיד קען זיך נישט קריגן מיט א רבים, איז דא דא א רבים וואס קריגן זיך אויף ר' לעזער, איז פאר דעם אמר האט ער געזאגט כדאי הוא ר' לעזער לסמוך עליו בשעת הדחק, אז היות וואס כ'האב שוין אזוי געפסקנט, און נאכאמאל די הלכה איז נישט אויסגעפסקנט געווארן יעדער קען פסק'ן ווי ער וויל, בעצם דארף מען פסק'ן ווי דעם רבים, אבער פון דעסט וועגן בשעת הדחק קען מען פסק'ן ווי א יחיד, אבער על כל פנים זעהט מען פון דאס וואס רבי האט געזאגט אז ס'איז בשעת הדחק האט קען מען זיך פארלאזן אויף ר' לעזער, אבער שלא בשעת הדחק ווי וועם דארף מען פסק'נען? ווי א רבים, וואס טייטש ביי יחיד ורבים הלכה כרבים איז שטערקער ווי הלכה כדברי המייקל, ווייל ר' לעזער איז דאך די מייקל דא, פון דעסט וועגן זאגט מען די רבים איז שטערקער פון דעם, אפילו ביי דינים דרבנן, און במילא זאגט רב פפא צו רבא, זעהן מיר אז אפילו ביי דינים דרבנן איז סתם אזוי זאגט מען יחיד ורבים הלכה כרבים, און דערפאר פארשטייט מען שוין פארוואס האט רבי יהושע בן לוי געדארפט זאגן אז די הלכה איז ווי רבי יוחנן בן נורי, נאכדעם וואס ער האט געזאגט אז די הלכה איז כדברי המייקל, פארוואס ווייל איך וואלט ווען געמיינט אז אפילו די הלכה איז טאקע כדברי המייקל אבער נישט קעגן א יחיד ורבים הלכה כרבים, און במילא דארף איך א חידוש זאגן אז דא ביי עירובין פסק'נט מען כדברי המייקל און דאס איז שטערקער ווי יחיד ורבים הלכה כרבים, אפילו נארמאל ביי דרבנן'דיגע דינים זאגט מען נישט אזוי, געהעריגע דרבנן'דיגע דינים זאגט מען אלעמאל גייט מען מיטן רבים אפילו לחומרא, נאר דא ביי אונז ביי עירובין און אזוי אויך ביי נדה פארשטייט זיך אזוי ווי רבי האט דא געזאגט בשעת הדחק פסק'נט מען אויכעט ווי א יחיד, און במילא זעהן מיר פון דא נישט ווי רבא האט געזאגט, אז אלעמאל ביי דרבנן'דיגע דינים פסקנט מען ווי די מייקל אפילו קעגן א רבים נאר ניין מען פסקנט ביי דרבנן'דיגע דינים אויך ווי א רבים ברענגט אונז די גמרא נאך א ראיה אז ביי דרבנן'דיגע דינים פסקנט מען ווי א רבים אפילו די רבים איז מחמיר אמר רב משרשיא לרבא ואמרי לה רב נחמן בר יצחק לרבא ובדרבנן לא שני בין יחיד במקום יחיד בין יחיד במקום רבים איז דען אזוי ווי דו האסט געזאגט אז אלעמאל פסקנט מען ווי די מייקל אפילו ווען ס'איז קעגן א רבים והתניא כ'גיי דיר אריינברענגען פון א ברייתא ס'איז נישט אזוי. שטייט אין די ברייתא, שמועה קרובה נוהגת שבעה ושלושים, טאמער איינער הערט אז איינער פון זיין זיין קרובים איז אוועק, און ער הערט אז דער קרוב איז אוועק לעצטנס, דארף זיך דער מענטש זיצן שבעה און האלטן שלושים, רחוקה, טאמער ער האט געהערט אז איינער פון זיין קרובים איז אוועק, אבער נישט יעצט נאר א לאנגע צייט צוריק, דעמאלטס אינה נוהגת אלא יום אחד, איז נאר דא שבעה וואס טייטש נאר דא דיני אבילות איין טאג, נישט דא קיין שבעה און קיין שלושים. ואיזו היא קרובה ואיזו היא רחוקה. וואס מיינט דאס קרובה ורחוקה? א מענטש איז געשטארבן לעצטנס, א מענטש איז געשטארבן א לאנגע צייט צוריק. זאגט די ברייתא, בתוך שלושים קרובה, לאחר שלושים רחוקה, דברי רבי עקיבא. רבי עקיבא זאגט, אז טאמער א מענטש האט געהערט אז זיין קרוב איז געשטארבן אין די לעצטע דרייסיג טאג, דארף ער זיך זעצן שבעה, און שפעטער האלטן שלושים. טאמער ער האט געהערט זיין קרוב איז אוועק מער ווי א חודש צוריק מער ווי דרייסיג טאג צוריק איז נישט דא קיין דיני שבעה דיני שלושים נאר איין טאג אבילות וחכמים אומרים חכמים קריגן זיך און חכמים זאגן אחת שמועה קרובה ואחת שמועה רחוקה נוהגת שבעה ושלושים נישט קיין חילוק ווען מען הערט די בשורה אלעמאל איז דא שבעה ושלושים קומט אויס אונז האבן א רבי עקיבא וואס איז מיקל און א חכמים וואס זענען מחמיר ואמר רבא בר בר חנה אמר רבי יוחנן כל מקום שאתה מוצא יחיד מיקל ורבים מחמירים אזא סארט ציור, הלכה כדברי המחמירים המרובים, איז די הלכה ווי די רבים, אפילו די רבים איז מחמיר, חוץ מזו, חוץ דא, דא ספעציפיש איז די הלכה נישט אזוי, פארוואס, שאף על פי שרבי עקיבא מיקל וחכמים מחמירין, הלכה כרבי עקיבא, דא איז יא די הלכה ווי רבי עקיבא אפילו איז נאר א יחיד, וסבר לה כשמואל, דאמר שמואל, הלכה כדברי המיקל באבל, וואס טייטש, רבי יוחנן האלט דא ווי שמואל, אז שמואל האט אויך אזוי געזאגט, אז דא איז די הלכה ווי די מיקל, אפילו ס'איז נאר א יחיד. על כל פנים, זאגט רב משרשיא, באבילות הוא דאקילו רבנן, זעהן מיר אז דווקא דא ביי אבילות, דארט האט מען מיקל געווען, דארט האבן רבי יוחנן און שמואל געזאגט אז מען פסק'נט ווי א יחיד וואס איז מיקל קעגן א רבים וואס איז מחמיר, אבל בעלמא, ביי אנדערע פלעצער, איז אפילו בדרבנן שאני, בין יחיד במקום יחיד, בין יחיד במקום רבים, איז אוודאי דא א חילוק, צווישן א יחיד ורבים, און אפילו די רבים איז מחמיר, פסק'נט מען ווי די רבים, און במילא ווייטער פארשטייט מען שוין פארוואס רבי יהושע בן לוי האט געדארפט זאגן אז די הלכה איז ווי רבי יוחנן בן נורי, ווייל אפילו טאקע ער האט געזאגט הלכה כדברי המייקל, איך וואלט ווען געזאגט אז די הלכה כדברי המייקל איז נאר ווען ס'איז צוויי יחיד'ס אדער צוויי רבים'ס, נישט ווען ס'איז א יחיד קעגן א רבים, און במילא איז דא א חידוש אין די ווערטער פון רבי יהושע בן לוי. זאגט יעצט די גמרא, און די גמרא גייט יעצט צוריק צו דאס וואס ר' יהושע בן לוי האט געדארפט זאגן ביידע ענינים, סיי אז די הלכה איז ווי רבי יוחנן בן נורי, און סיי אז די הלכה כדברי המייקל, און די גמרא האט מסביר געווען טאקע די תירוץ, אזוי ווי מען האט יעצט מסביר געווען, ווייל ס'איז דא א חידוש דערין, אז אפילו דער מייקל איז א יחיד איז די הלכה ווי אים דא ביי עירובין, ברענגט די גמרא יעצט נאך א תירוץ אויף די קשיא, רב פפא אמר, רב פפא זאגט איצטריך, ר' יהושע בן לוי האט געדארפט זאגן, הלכה כרבי יוחנן בן נורי, אפילו נאכדעם וואס ער האט געזאגט הלכה כדברי המייקל פארוואס? ווייל סלקא דעתך אמינא, איך וואלט ווען געמיינט אז הני מילי, דאס וואס ר' יהושע בן לוי האט געזאגט אז הלכה כדברי המייקל ביי עירובין דאס איז נאר בעירובי חצירות, אבל בעירובי תחומין אימא לא, צריכא, במילא דארף איך עס זאגן ס'טייטש איך וואלט ווען געזאגט אז טאקע ביי עירובי חצירות דארט איז די הלכה אלעמאל ווי די מייקל, אבער ביי עירובי תחומין וואס איז הארבער, אזוי ווי מ'עט באלד זעהן, די גמרא וועט ברענגען א ראיה אז עירובי תחומין איז הארבער, אפשר דארט איז די הלכה נישט ווי די דברי המייקל, פאר דעם האט רבי יהושע בן לוי געדארפט בפירוש זאגן אז ביי אונזער מחלוקת איז די הלכה ווי רבי יוחנן בן נורי כדברי המייקל. זאגט אונז די גמרא מנא תימרא דשני לן בין עירובי חצירות לעירובי תחומין, ווי זעהט מען טאקע אז עירובי תחומין איז הארבער ווי עירובי חצירות? דתנן, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט דא אין עירובין דף פ"א עמוד ב, אמר רבי יהודה, ווי מ'רעדט דארט, די משנה רעדט דארט לגבי איינער וואס וויל מאכן אן עירוב, פאר א מענטש וואס דער מענטש ווייסט נישט פון דעם, זאגט רבי יהודה, במה דברים אמורים, ווען איז געזאגט געווארן די דין אז מען קען נישט מאכן אן עירוב פאר א מענטש אן דעם וואס ער זאל מסכים זיין, דאס איז דווקא ביי עירובי תחומין, אבל ביי עירובי חצרות, ביי עירובי חצרות איז די דין אנדערש, נאר דארט איז די דין מערבין בין לדעת ובין שלא לדעת, אפילו דער מענטש ווייסט נישט קען מען מאכן עירובי חצרות פאר זיינעטוועגן, פארוואס שזכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לאדם אלא בפניו, ווייל עירובי חצרות איז אלעמאל א זכות. עירובי תחומין נישט אלעמאל א זכות, ווען א מענטש מאכט טאמער איך גיי מאכן פאר א צווייטע מענטש עירובי תחומין, איז קען זיין יענער וויל עס נישט האבן, איך מאך אים קאליע, ווייל טאמער איך מאך עירובי תחומין לאמיר זאגן אויפן מערב זייט פון שטאט קען זיין יענער וויל ארויסגיין צו מזרח, מאכסט אים קאליע, און במילא קען מען נישט מאכן עירובי תחומין פאר א צווייטן, מה שאין כן עירובי חצרות איז נאר א זכות, אז אויב א מענטש האט עירובי חצרות פשט ער קען ארויסטראגן פון זיין שטוב צום חצר, נישטא קיין שום שלעכטע זאך דערין, און במילא פארדעם, זעהט מען דא אז עירובי תחומין איז הארבער פון עירובי חצרות, און פאר דעם דארף מען א באזונדערע מימרא פון ר' יהושע בן לוי אז די הלכה איז דא ביי אונז א מחלוקת צווישן ר' יוחנן בן נורי די חכמים און די הלכה ווי ר' יוחנן בן עירי, און נישט נאר ביי עירובי חצרות איז געזאגט געווארן דער דין אז הלכה כדברי המיקל. רב אשי אמר, רב אשי ברענגט יעצט אן אנדערע תירוץ פארוואס ר' יהושע בן לוי האט געדארפט זאגן ביידע פסקים, זאגט ער איצטריך מ'דארף ביידע האבן ווייל סלקא דעתך אמינא, טאמער ר' יהושע בן לוי וואלט נאר געזאגט אז די הלכה איז כדברי המיקל וואלט איך געזאגט הני מילי בשיורי עירוב, אבל בתחילת עירוב אימא לא, וואס טייטש כ'וואלט געזאגט אז אפשר טאקע אלעמאל ביי עירובין איז מען מיקל אבער נישט אלעמאל ביי עירובין, ביי שיורי עירוב איז די דין אזוי, וואס טייטש שיורי עירוב? ביי עירובי חצרות איז דא א דין פון שיורי עירוב, שיורי עירוב איז טייטש אזוי ווי אונז האבן געזען ביי עירובי תחומין דארף מען האבן מזון שתי סעודות, איז ביי עירובי חצרות איז אויך דא א דין אז דארף זיין מזון שתי סעודות, יעצט וואס איז טאמער איינער האט צוגעגרייט מזון שתי סעודות פאר עירובי חצרות, און אדערווייל איז עס אויפגעגעסן געווארן א חלק איז אויפגעגעסן געווארן א חלק איז געבליבן, איז דארט איז די דין ווי מען וועט שוין זעהן אז די איבערגעבליבענע חלק איז נאך כשר און ס'העלפט נאך אלס עירובי חצרות, און במילא וואלט איך געזאגט קען זיין שיורי עירוב דארט טאקע איז די הלכה ווי די מיקל, ווייל ס'איז טאקע א קולא'דיגע זאך. אבער תחילת עירוב ווען עס קומט צו מאכן אן עירוב, און פארשטייט זיך עירובי תחומין, עירובי תחומין איז סתם אזוי הארבער ווי עירובי חצרות, נאר רב אשי לייגט דא צו אפילו עירובי חצרות אליין וואלט איך געזאגט איז אויך נישט אלעמאל די הלכה כדברי המיקל נאר ביי שיורי עירוב, און פאר דעם דארף איך א באזונדערע מימרא פון רבי יהושע בן לוי צו זאגן ניין, נישט נאר ביי שיורי עירוב, נאר אפילו ביי תחילת עירוב, און אפילו ביי עירובי תחומין וואס איז הארבער פון ביידע, וואס איז דאס שיורי עירוב תחילת עירוב און ווי זעהט מען אז תחילת עירוב איז טאקע הארבער, זאגט די גמרא מנא תימרא דשני לן בין שיורי עירוב לתחילת עירוב, דתנן, ווייל מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט דף פ' עמוד בית ביי אונז אין עירובין, לגבי וויפיל ברויט מען דארף האבן אויף עירובי חצרות, אמר רבי יוסי, זאגט רבי יוסי במה דברים אמורים, ווען איז געזאגט געווארן אז מען דארף האבן מזון שתי סעודות? דאס איז בתחילת עירוב ווען מען מאכט עירובי חצרות, אבל בשיורי עירוב, טאמער מען האט געהאט א גוטע שיעור און שפעטער איז אויפגעגעסן געווארן א חלק, דעמאלטס אפילו כל שהוא אפילו ס'איז נאר געבליבן א כל שהוא איז עס אויך גוט, נאר וואס, ולא אמרו לערב חצרות אלא כדי שלא לשכח תורת עירוב מן התינוקות, וואס טייטש בעצם, דער דין אז מען דארף האבן מזון שתי סעודות איז דאס א דין פון עירובי תחומין, דאס איז נישט קיין דין פון עירובי חצירות, עירובי חצירות איז א כל שהוא אויך גוט, נאר וואס דען, די חכמים האבן נישט געוואלט אז קינדער זאלן זען ס'איז א גאנצע מצב ווען מען מאכט עירובי חצירות טוט זיך די קינדער זעען דאס, און ממילא אז מען וועט גיין מאכן עירובי חצירות פון עפעס א קליינטשיגע שטיקל דארט, עלן קינדער זאגן אז יעדע סארט עירוב איז גוט א קליין שטיקל, עירובי תחומין זאל אויך מאכן א קליין שטיקל און דאס העלפט נישט, פארדעם האט מען געזאגט ווען דו גייסט מאכן עירובי חצירות מאך עס אויף מזון שתי סעודות, די קינדער זאלן זען אז דאס איז די שיעור, אבער שפעטער טאמער א חלק ווערט אויפגעגעסן, דאס זעהן שוין נישט די קינדער, און ממילא דארט איז נישט דא די קפידה. על כל פנים זעהט מען אז שיורי עירוב און תחילת עירוב איז תחילת עירוב הארבער, און פארדעם וואלט איך געזאגט אז א ביי תחילת עירוב איז נישט די הלכה כדברי המיקל, און כל שכן נישט ביי עירובי תחומין, און פארדעם דארף איך די מימרא פון רבי יהושע בן לוי. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, נאכדעם וואס מען האט דא דן געווען ווי וועמען די הלכה, ברענגט די גמרא כללים וויאזוי מען פסקנ'ט אויס הלכות ווען ס'איז דא כל מיני מחלוקת'ן, זאגט די גמרא אזוי, רבי יעקב ורבי זריקא אמרו, רבי יעקב און רבי זריקא האבן געזאגט, הלכה כרבי עקיבא מחבירו, טאמער רבי עקיבא קריגט זיך מיט א צווייטע יחיד, איז די הלכה ווי רבי עקיבא, וכרבי יוסי מחביריו, טאמער טרעפסט ערגעץ וואו א מחלוקת צווישן רבי יוסי אפילו מיט א רבים איז די הלכה נאך אלץ ווי רבי יוסי וכרבי מחבירו און די הלכה איז ווי רבי ווען רבי קריגט זיך אויף א יחיד איז די הלכה אלעמאל ווי רבי זאגט די גמרא למאי הלכתא וואס טייטש ס'איז אינגאנצן אזוי אזוי פסק'נט מען להלכה אלעמאל ווען רבי עקיבא קריגט זיך מיט איינעם פסק'נט מען טאקע אלעמאל ווי רבי עקיבא אלעמאל ווי רבי יוסי אלעמאל ווי רבי איז דא אויף דעם אויך א מחלוקת ר' אסי אמר הלכה, ר' אסי זאגט יא, אלעמאל זעסטו אזא סארט מחלוקת, אלעמאל קענסטו אויספסק'נען ווי ר' עקיבא, ווי ר' יוסי, ווי רבי. ר' חייא בר אבא אמר מטין, ר' חייא בר אבא זאגט אזוי, ס'איז נישט אינגאנצן די הלכה איז אלעמאל ווי זיי, נאר וואס דען, טאמער א יחיד קומט פרעגן א רב א שאלה, קען ער פסק'נען ווי ר' עקיבא, ווי ר' יוסי, ווי רבי. אבער ווען ער דרשנ'ט א דרשה ברבים, איז נישט אלעמאל פסק'נט ער קלאר ווי ר' עקיבא, ווי ר' יוסי, ווי רבי, נאר יעדע מאל איז אנדערש. ור' יוסי בר' חנינא אמר, נראין. רבי יוסי ברבי חנינא זאגט נאך מער, אפילו פאר א יחיד פסקנט מען נישט אלעמאל ווי רבי עקיבא ווי רבי יוסי און ווי רבי, נאר וואס טאמער מען האט געפסקנט ווי זיי, און אפילו מען האט געמאכט א טעות די הלכה נישט ווי זיי מען האט געפסקנט ווי זיי דארף מען נישט צוריק ציען, קומט אויס אונז האמיר דא א מחלוקת צווישן רבי אסי, רבי חייא בר אבא, און רבי יוסי ברבי חנינא, אז דאס וואס רבי יעקב און רבי זריקא האבן געזאגט אז הלכה כרבי עקיבא, הלכה כרבי יוסי, הלכה כרבי, ווי שטארק איז דאס? אינגאנצן די הלכה אזוי? די הלכה איז אזוי נאר פאר א יחיד? צו אפילו פאר א יחיד אויך נישט, נאר טאמער מ'האט בטעות אזוי גע'פסק'נט ציט מען נישט צוריק. זאגט יעצט די גמרא כלשון הזה, אזוי ווי די געטריפלטע מחלוקת וואס אונז האבן יעצט געזען בדברי ר' יעקב ור' זריקא, איז אויך דא אמר ר' יעקב בר אידי אמר ר' יוחנן, ר' מאיר ור' יהודה הלכה כר' יהודה, ר' יעקב בר אידי האט נאכגעזאגט פון ר' יוחנן, אז ווען ס'דא א מחלוקת צווישן ר' מאיר און ר' יהודה איז די הלכה אלעמאל ווי ר' יהודה, און אויך דא וועט זיין א געטריפלטע מחלוקת, צי פשט, טאקע די הלכה איז ווי רבי יהודה, צי נאר פאר א יחיד פסק'ט מען ווי רבי יהודה, צי נאר נראין, וואס טייטש טאמער מען האט געפסק'ט ווי רבי יהודה דארף מען נישט צוריק ציען, און אויכעט, רבי יהודה ורבי יוסי, הלכה כרבי יוסי, ווען ס'דא א מחלוקת צווישן רבי יהודה און רבי יוסי איז אויך די הלכה ווי רבי יוסי און ווייטער א געטריפלטע מחלוקת ווי ווייט דאס איז, ואין צריך לומר, רבי מאיר ורבי יוסי, הלכה כרבי יוסי, און ווען ס'איז דא א מחלוקת צווישן רבי מאיר און רבי יוסי, איז פארשטייט זיך אז די הלכה איז ווי רבי יוסי, פארוואס? ווייל השתא במקום רבי יהודה ליתא, במקום רבי יוסי מיבעיא, וואס טייטש היות וואס מען זעט אז ווען רבי מאיר און רבי יהודה קריגן זיך, איז די הלכה ווי רבי יהודה, זעט מען רבי יהודה איז שטערקער ווי רבי מאיר, רבי יהודה און רבי יוסי, איז די הלכה ווי רבי יוסי, וואס טייטש רבי יוסי איז נאך שטערקער פון רבי יהודה, און מילא אז רבי מאיר און רבי יוסי וועלן זיך קריגן, איז כל שכן די הלכה איז ווי רבי יוסי, ווייל אז רבי יוסי איז שטערקער פון רבי יהודה, וואס רבי יהודה איז שטערקער פון רבי מאיר, איז כל שכן אז רבי יוסי איז שטערקער פון רבי מאיר. זאגט אונז די גמרא, אמר רב אסי, האט רב אסי געזאגט, אף אני לומד, אז רבי יוסי ורבי שמעון הלכה כרבי יוסי, איך לערן אויך ארויס פון עפעס וואס רבי יוחנן האט געזאגט, אז ווען רבי יוסי און רבי שמעון קריגן זיך די הלכה ווי רבי יוסי, פארוואס? ווייל דאמר רבי אבא אמר רבי יוחנן, רבי יודא ורבי שמעון הלכה כרבי יודא, רבי יוחנן האט געזאגט אז ווען רבי יודא און רבי שמעון קריגן זיך איז די הלכה אלעמאל ווי רבי יודא, און במילא השתא במקום רבי יודא ליתא, במקום רבי יוסי מיבעיא, וואס טייטש אז אונז זעמער אז ווען רבי יודא און רבי שמעון קריגן זיך איז די הלכה ווי רבי יודא וואס טייטש רבי יודא איז שטערקער פון רבי שמעון, און במילא רבי יוסי וואס רבי יוסי איז נאך שטערקער פון רבי יודא, אזוי מ'האט פריערט געזעהן אז רבי יוחנן האט געזאגט רבי יודא ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי, איז כל שכן אז רבי יוסי איז שטערקער פון רבי שמעון, ווייל אז רבי יוסי איז שטערקער פון רבי יודא וואס רבי יודא איז שטערקער פון רבי שמעון, איז רבי יוסי זעכער שטערקער פון רבי שמעון אליין. זאגט די גמרא איבעיא להו האבן די בני ישיבה האבן א בעיא געפרעגט רבי מאיר ורבי שמעון מאי, וואס האבן א מחלוקת צווישן רבי מאיר און רבי שמעון, זאגט די גמרא תיקו, ס'בלייבט שווער. זאגט אונז די גמרא, אמר רב משרשיא, האט רב משרשיא געזאגט, ליתנהו להני כללי, די אלע כללי וואס מ'האט דא געזאגט, אז ביי די אלע מחלוקת'ן, די הלכה ווי די תנא ווי די תנא, די אלע כללים איז נישט אמת, נאר איבעראל פסק'נט מען ווי די תנא וואס די סברה איז מסתבר ווי אים, זאגט די גמרא מנא ליה לרב משרשיא הא, פון ווי האט רב משרשיא דאס געוואוסט? און די גמרא גייט יעצט אנהייבן ברענגען א גאנצע שורה פון ראיות וואס מען גייט פרובירן ארויסצודרינגען אפשר פון דארט נעמט רב משרשיא זיין דין אז ס'נישט דא די אלע כללים וואס מען האט געזען ביז יעצט, זאגט די גמרא אילימא וועסטו וועלן זאגן רב משרשיא האט גענומען זיין דין מהא דתנן, פון דאס מ'האט געזען ביי אונזער משנה. ביי אונזער משנה האבן מיר געזען, די משנה האט קודם געזאגט אז טאמער דריי מענטשן זענען געשלאפן אינדרויסן פון תחום לויט די חכמים וואס יעדער איינער קריגט נאר פיר אמות, און ס'איז דא דער מיטלסטער מענטש קען זיך דרייען ביי די רעכטע מענטש ביי די לינקע מענטש, אבער די רעכטע און די לינקע קען זיך נישט דרייען צווישן זיך, און ר' שמעון האט געברענגט א משל, ר' שמעון אומר, למה הדבר דומה, לשלש חצרות הפתוחות זו לזו, ופתוחות לרשות הרבים, דריי חצרות, א רעכטע, א מיטלסטע, א לינקע, יעדער איינער האט א טויער איינס צום צווייטן, יעדער האט א טויער צום רשות הרבים, איז טאמער מ'מאכט א עירוב צווישן זיך, קען דער רעכטע אריינגיין אין די מיטעלסטע, דער לינקע אין די מיטעלסטע, אבער דער רעכטע און דער לינקע קענען זיך נישט אויסמישן, און אזוי האבן מיר געזען אין די משנה, עירבו שתיים החיצונות עם האמצעית, היא מותרת עמהן, והן מותרות עמה, ושתיים החיצונות אסורות זו עם זו, און דאס איז די שיטה פון ר' שמעון, ואמר רב חמא בר גוריא אמר רב, הלכה כר' שמעון, און רב חמא בר גוריא האט געזאגט, אז די הלכה איז טאקע ווי ר' שמעון, יעצט ומאן פליג עליה, ווער איז דער בר פלוגתא דא פון ר' שמעון? רבי יהודה, דאס איז רבי יהודה, ס'טייטש בעצם אין די משנה שטייט נישט אז דער בר פלוגתא איז רבי יהודה, אוודאי איז דא א בר פלוגתא, אוודאי איז דא איינער וואס האלט, ס'איז דא א שיטת חכמים דא, וואס די חכמים האלטן אז אפילו זיי מאכן עירובי חצירות צווישן זיך די דריי חצירות טאר קיינער נישט טראגן פון איינס צום צווייטן, אבער ווער איז די חכמים? איז אוודאי, זאגט די גמרא, די חכמים דאס איז רבי יהודה. פארוואס רשי ברענגט צוויי פשטים, אדער ווייל איבעראל ווי ס'דא א רבי שמעון וואס קריגט זיך מיט איינער איך ווייס נישט ווער דאס איז איז עס רבי יהודה, א צווייטע פשט זאגט רשי אז דאס איז דער זעלבער רבי יהודה פון אונזער משנה וואס טייטש איינס אלץ איין המשך הדברים, רבי שמעון קריגט זיך ביי אונזער משנה אליין מיט רבי יהודה, אבער על כל פנים אונז האמיר דא ביי אונזער משנה א מחלוקת צווישן רבי שמעון און רבי יהודה, און רב זאגט דא אז די הלכה איז ווי רבי שמעון, און אויף דעם שטעלט זיך די קשיא פארוואס, והא אמרת, איינע פון די כללים וואס מ'האט דאך יעצט געזעהן איז געווען אז רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה, אז די הלכה ביי מחלוקת צווישן רבי יהודה און רבי שמעון איז אלעמאל די הלכה ווי רבי יהודה, אלא לאו שמע מינה אויף דעם מוז מען זאגן, ליתנהו, אז ס'איז נישט דא די הלכות טייטש די אלע כללים וואס מ'האט געזען אז ווען רבי יודא קריגט זיך מיט רבי שמעון די הלכה אלעמאל ווי רבי יודא איז נישט אמת, נאר דא איז מסתבר די הלכה איז ווי רבי שמעון פארדעם האט רב געפסק'נט ווי רבי שמעון. זאגט די גמרא ניין, דאס איז נישט קיין ראיה, מאי קשיא, דילמא היכא דאיתמר איתמר, היכא דלא איתמר לא איתמר. טייטש דארט ווי שטייט קלאר וואס די הלכה איז, איז אוודאי קען זיין א מחלוקת צווישן רבי שמעון און רבי יודא וואס די הלכה זאל זיין ווי רבי שמעון, אבער דארט ווי ס'שטייט נישט ווי וועם די הלכה איז, דארט איז געזאגט געווארן די אלע כללים אז מ'דארף זיך פירן און פסק'ענען ווי רבי יודא, און ממילא פון אונזער משנה נישט קיין ראיה, אלא נאר מוז מען זאגן אז רב משרשיא איז אויס געווען פון א צווייטע משנה מהא דתנן, פון דאס מ'האט געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין דף נ ט דא אין עירובין, עיר של יחיד ונעשית של רבים, מערבין את כולה, וואס טייטש טאמער ס'איז דא א שטאט וואס די שטאט איז דומה צו א רשות היחיד, וואס טייטש ס'גייען נישט אריבער אינעם שטאט זעקס הונדערט טויזנט מענטשן, וואס איז א רשות הרבים, א רשות הרבים איז א שטח וואס איז ברייט ט ו אמות און זעקס הונדערט טויזנט מענטשן גייען דארט אריבער, איז טאמער ס'איז דא א שטאט וואס איז עיר של יחיד, וואס טייטש זעקס הונדערט טויזנט מענטשן גייען נישט דארט אריבער, ס'איז אויך נישט דא דארט די שיעור פון א רשות הרבים נישט דא די זעכצן אמות, אבער ס'איז נישט דא קיין זעקס הונדערט טויזנט מענטשן, ונעשית של רבים, און זעקס הונדערט טויזנט מענטשן האבן אנגעהויבן אריבערגיין, ס'איז געווארן א פאפולערע שטאט, איז די דין איז מערבין את כולה, מען מעג מאכן אן עירוב אויפן גאנצן שטאט ארום דעם גאנצן שטאט, וואס איז די נקודה דא? ווייל די דין איז בעצם אזוי, עירובי חצירות קען מען נאר מאכן אויף א געגנט אויף א שטח וואס איז נישט קיין רשות הרבים, א פלאץ וואס איז א רשות הרבים מדאורייתא העלפט נישט קיין עירובי חצירות ביי דעם. און במילא, א שטאט בעצם וואס די געסער זענען נישט ברייט ט ו אמות, וואלט מען בעצם געקענט מאכן עירובי חצירות ביי דעם, ווייל ס'הייסט נישט קיין רשות הרבים נישט קיין חילוק וויפיל מענטשן גייען דא אריבער. נאר וואס דען, חכמים האבן גוזר געווען אז טאמער ס'גייען אריבער זעקס הונדערט טויזנט מענטשן אין א שטאט, אפילו די שטאט האט נישט די אנדערע תנאים פון א רשות הרבים, זאל מען אויך נישט קענען מאכן אן עירוב דארט, פארוואס? ווייל מענטשן וועלן קומען מיקל זיין זאגן אז מ'קען מאכן עירובי חצירות אין א רשות הרבים. אבער דא איז אנדערש ווייל דא, ווי נישט ווי, ס'איז א עיר של יחיד. ס'האט זיך אנגעהויבן אלס קליינע שטאט. שפעטער איז עס געווארן א שטאט פון א רבים, אסאך מענטשן הייבן אן אריבערגיין. אבער אוודאי בין איך נישט חושד אזוי בלייבן אלעמאל, ס'וועט צוריק אראפגיין, ס'וועט נישט אלעמאל אריבערגיין דא זעקס הונדערט טויזנט מענטשן. פארדעם זאגן די חכמים, אן עירוב קען מען נאך אלץ דא מאכן. אבער טאמער פארקערט, של רבים ונעשית של יחיד, טאמער ס'איז געווען א שטאט וואס זעקס הונדערט טויזנט מענטשן זענען אריבער דארט, אפילו ס'איז נישט דא קיין ט ו אמה, אבער ס'איז געווען דא א גרויסע געטועכץ. און שפעטער איז אראפ געגאנגען די נאמבער ס'איז דא ווייניגער פון זעקס הונדערט טויזנט מענטשן אין מערבין את כולה דא איז נאך אלץ דא די תקנות חכמים מ'קען נישט מאכן עירובי חצרות אויף דאס גאנצע שטאט נאר וואס דען אלא אם כן עושה חוצה לה כעיר חדשה שביהודה נאר טאמער מ'טיילט אפ די שטאט און מ'נעמט א שטח אינעם שטאט מ'טיילט עס אפ מ'זאגט די שטח איז באזונדער פון די גאנצע שטאט די שטאט העט זיין איין עירובי חצרות שיתופי מבואות און די אפגעטיילטע חלק העט זיין א אנדערע עירובי חצרות שיתופי מבואות דעמאלטס קען מען דאס מאכן איז וועלכע חלק ווי גרויס דארף זיין די חלק וואס מען טיילט אפ, אזוי ווי א נייע שטאט פון יהודה, וואס טייטש, שיש בה חמשים דיורין, ס'דארף וואוינען דארט פופציג מענטשן, מען דארף אפטיילן א חלק פון פופציג מענטשן נאר נאכדעם קען מען מאכן דא עירובי חצרות און שיתופי מבואות, דברי רבי יודא, אזוי זאגט רבי יודא, ורבי שמעון אומר, רבי שמעון קריגט זיך, רבי שמעון זאגט, שלש חצרות של שני בתים, מען דארף סך הכל אפטיילן דריי חצרות און יעדע חצר איז דא צוויי שטובער, דאס איז גענוג א היכר און נאכדעם קען מען מאכן עירובי חצרות. ואמר רב חמא בר גוריא אמר רב, און אויף די מחלוקת האט רב חמא בר גוריא נאכגעזאגט פון רב, הלכה כרבי שמעון, די הלכה איז ווי רבי שמעון, מאן פליג עליה ווער דער בעל פלוגתא פון רבי שמעון דא רבי יודא, והא אמרת רבי יודא רבי שמעון הלכה כרבי יודא, האסט דאך געזאגט א כלל אלעמאל די הלכה ווי רבי יודא, זעהט מען נישטא קיין כללים, זאגט די גמרא די זעלבע תירוץ פון פריער מאי קושיא, דילמא הכא נמי, היכא דאיתמר איתמר, היכא דלא איתמר לא איתמר, דארט ווי ס'איז אויסגעפסקנט איז אוודאי אויסגעפסקנט, נאר וואס ביי א פלאץ וואס מ'האט נישט אויסגעפסקנט, דעמאלס דארף מען אוודאי זיך פירן און פסק'נען כשיטת רבי יודא.